ברוך השם, מסכת נזיר, דף נ ג, עמוד א', די דריטע שורה פון עמוד. תא שמע, כ'וועל זיך פשוט זיין די שאלה וואס מיר האבן פריער געהאט, וואס איז געווען די שאלה? דאס ווייסן מיר אז רובע עצמות, א רובע קב עצמות פון א מת, איז מטמא באוהל. ביי א נזיר האבן מיר געלערנט ביי אונז אין דער משנה אז דער שיעור דער נזיר זאל זיך אפשערן, מגלח זיין אז ס'זאל סותר זיין די ערשטע טעג, איז דער שיעור נישט רובע הקב נאר חצי הקב. האבן מיר דא געהאט א שאלה צי דאס מיינט מען ביי אלע עצמות איז דער שיעור פון חצי קב אדער ניין. ביי שדרה וגולגולת ווייל עס איז דאך הארבער. מען טרעפט דאך א חומרא ביי שדרה וגולגולת וואס מען טרעפט נישט ביי אנדערע איברים, אנדערע איברים זענען מטמא באוהל, דווקא אויב ס'איז דא אביסל פלייש און שדרה וגולגולת אפילו ס'איז גאר נישטא קיין בשר איז דאך אויך מטמא, ממילא וויל מען זאגן אז ביי שדרה וגולגולת דער נזיר זאל זיך מגלח זיין איז דער שיעור וויפיל? נאר רובע הקב. וועל איך זיך פושט זיין. מיר האבן געלערנט, שמאי אומר, שמאי זאגט, פריער איז געווען די מחלוקת פון די בית שמאי מיט די בית הלל, וויפיל איז דער שיעור עס זאל מטמא זיין באוהל, וואס די בית שמאי האבן גערעדט וועגן דעם אה, עס דארף זיין רוב בנין פון די הויעך פון די מענטש, דאס הייסט שני שוקים מיט א ירך, אדער שני ירכיים מיט א שוק, און די בית הלל האבן געלערנט ס'דארף זיין רוב מנין, די צאל פון די איברים מיט די רמ"ח זאל זיין הונדערט פֿינף און צוואַנציק איברים, שמאי זאגט עצם אחד איין ביין מן שדרה או מן גולגולת, פון א שדרה אדער פון גולגולת איז שוין מטמא באוהל. אויב אזוי דארף איך דאך לערנען די רבנן, די רבנן זענען מחמיר, אבער גיין זאגן אז די רבנן זאלן אזוי ווייט מאכן די מחלוקת אז די רבנן זאלן לערנען אז עס דארף זיין אויך חצי קב איז נישט קיין סברה צו זאגן, גיט א קוק, שמאי זאל האלטן איין עצם פון דער שדרה איז שוין מטמא באוהל, און די רבנן זאלן האלטן חצי קב, דאס איז דאך נישט קיין סברה מאכן אזא ווייטע מחלוקת, און דארף איך פשטות אננעמען אז די רבנן האלטן רובע קב, לכאורה וואס פאר א צושטעל איז דאס צו אונזער דין? אונזער שאלה איז דאך געוועזן ווען? אונזער שאלה איז דאך נאר געווען ביי א נזיר. אבער שטענדיג לגבי טומאת אוהל איז דאך א בפירושע משנה אין אהלות אז אפילו רובע הקב איז אויך מטמא באוהל, שמה ביי וואס רעדט זיך? שמה רעדט זיך דאך נישט לגבי דעם דין וואס דער נזיר איז זיך מגלח, שמה רעדט זיך דאך וועגן בכלל טומאת אוהל, זיכער אויב עס רעדט זיך בכלל טומאת אוהל איז נישט בלויז שדרה וגלגולת איז שטענדיג דער דין, אז דער שיעור איז וויפיל? רובע הקב, דער רא"ש פרעגט איז דער רא"ש זאגט אויף דעם די גמרא, ברענג נישט פון דעם קיין ראיה, שאני שמאי דמחמיר טפי, שמאי, ער איז א שטארקע מחמיר. אין אמת'ן וועל איך טאקע זאגן אז אימא דימא דער שיעור רובע הקב און די רבנן זענען נאך מער מיקל ביי א נזיר אז אפילו פון שדרה וגלגולת דארף אויכעט זיין חצי הקב. זאגט די גמרא, אויב אזוי וועל איך זיך פושט זיין די צווייטע העלפט, אז לויט די רבנן ביי א נזיר דארף זיין פון שדרה וגלגולת אויכעט חצי קב, וליפשוט מינה, טעמא דשמאי דמחמיר, די בית שמאי זענען מחמיר, שמאי איז מחמיר, זע איך אז ער זאגט ארויס בפירוש זיין חומרא, ער זאגט ארויס עצם אחד מן שדרה או מן גלגולת. הא לרבנן, אבער לויט די רבנן דארף איך זאגן עד דאיכא חצי קב עצמות, ווייל אויב די רבנן זאלן לערנען אז ביי נזיר פון די שדרה וגלגולת איז גענוג רובע הקב, אז ביי שדרה וואלטן זיי דאך אויך געדארפן דאס ארויסצוזאגן, אז ס'איז דא א חילוק פון שדרה וגלגולת, גיט א קוק, שמאי איז דאך מחלק פון די אנדערע עצמות ביז די עצמות פון שדרה וגלגולת, זאגט ער עס אראפ, ארויס, איז אויב לויט די רבנן זאל אויך זיין א חילוק אז ביי שאר עצמות איז די שיעור א נזיר מגלח איז חצי קב, און ביי נזיר איז די שיעור רובע הקב, אויב ס'איז פון שדרה וגלגולת האבן זיי דאך עס געדארפן ארויסזאגן. און ווען איך זעה די רבנן דערמאנען עס נישט, איז דאך א סימן אז די רבנן לערנען אז שטענדיג איז דער שיעור וויפיל? חצי קב אפילו פון שדרה וגולגולת. זאגט די גמרא, ס'איז נישט קיין ראיה, דילמא עד כאן לא פליגי עליה, רבנן עליה דשמאי אלא בעצם אחד. אבל ברובע עצמות, אפילו רבנן מודו, אויב דער רובע עצמות איז געוועזן פון שדרה וגולגולת, איז דער נזיר מגלח. זאל מען נישט דאס ארויסגעזאגט, פון דעם איז נישט דא קיין ראיה. אמר רב לעזער, האט רב לעזער געזאגט, מיר האבן דאך דא צוויי משנה'ס. אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה איז געשטאנען קלאר, די משנה רעכנט אויס על אלו טומאות הנזיר מגלח, זאגט די משנה ועל חצי קב עצמות, אז אויב ס'איז דא אין דעם אוהל חצי קב עצמות איז עס מטמא באוהל, לגבי מגע ומשא. איז דאך דער שיעור עצם כשעורה איז מטמא במגע ומשא, אויב דער עצם איז אזוי גרויס ווי א גערשטן איז שוין מטמא במגע ומשא, נאר לגבי דעם דין ס'זאל מטמא זיין באוהל דארף זיין ביי דעם נזיר א חצי קב עצמות, דארטן די משנה אין אנפאנג מסכת אהלות רעכנט אויס וועלכע זאכן זענען מטמא באוהל המת. ווערט דארט דערמאנט אז דער שיעור איז רובע הקב, האט רב לעזער געזאגט, זקנים הראשונים, די זקנים פון פריערדיגן דור, מקצתן היו אומרים, א טייל פון זיי האבן געזאגט, חצי קב עצמות וחצי לוג דם לכל, די זעלבע זאך שטייט ביי אונז אין דער משנה אז דער נזיר זאל זיך מגלח זיין, איז אויב ס'איז געווען אין דעם אוהל וואו ער איז געוועזן א חצי דם איז ער זיך מגלח, אין די משנה אין אהלות ווערט דערמאנט רביעית, האבן די זקנים געזאגט אז שטענדיג איז דא דער דין פון חצי קב, דאס הייסט ווינציגער ווי א חצי, א רובע הקב. איז נישט מטמא באוהל, זיי האבן געהאלטן ווי אונזער משנה, און זיי האבן געלערנט אז אונזער משנה קריגט אויף דער משנה פון אהלות, אז אין אמת'ן צווישן נזיר און טמא איז נישט דא קיין שום חילוק, לגבי דעם דין אז זאל ווערן טמא באוהל, נישט קענען עסן קיין תרומה און קיין קדשים, איז אויך דער זעלבער שיעור, וויפיל, א חצי קב. רובע עצמות און רביעית דם אז ס'איז געוועזן אין דעם אוהל נאר א רובע הקב עצמות אדער רביעית דם לא לכל, דאס טוט אינגאנצן נישט אויף קיין טומאה. דאס הייסט, זיי האבן געלערנט ס'איז א מחלוקת פון אונזער משנה מיט די משנה אין אוהלות און זיי האבן געלערנט ווי אונזער משנה ומקצתן היו אומרים, די מקצת האט אויך אזוי געלערנט אז אונזער משנה קריגט אויף דער משנה פון אוהלות און זיי האבן געזאגט אף רובע עצמות רביעית דם לכל, זיי האבן געזאגט אז דער נזיר איז זיך מגלח אויך אויף רובע הקב עצמות ורביעית דם, דאס הייסט זיי האבן געלערנט ווי די משנה פון אהלות. בית דין שלאחריהם אמרו, די בית דין נאכדעם האבן געזאגט. אז אין אמת'ן איז נישט קיין מחלוקת פון אונזער משנה מיט דער משנה אין אהלות, זיי האבן געזאגט ווי ביידע משנות חצי קב וחצי לוג דם לכל, דאס איז אויף אלע זאכן איז דאס דער דין.

זיס דאס הייסט זיי האבן געמאכט אן הכרעה צווישן ביידע משנה'ס אז מיט איין זאך פסק'נען זיי ווי אונזער משנה חצי קב ביי א נזיר דארף זיין חצי קב און אזוי איז דער שיעור רובע הקב. פרעגט די גמרא, מכדי מיר ווייסן דאך אין הכרעת שלישית מכרעת שטענדיג איז טאקע דא א כלל אחרי רבים להטות. אבער דעמאלט אָ ווען די די וואס זענען מכריע, לכאורה דארף איך דאך זאגן אז די הלכה זאל בלייבן ווי די בית דין שלאחריהם, ווייל איך גיב א גיי צו צו די שאלה פון נזיר, ווי ווער די הלכה, דארף איך זאגן די בית דין שלאחריהם זאגט דאך חצי קב, און מקצתן זאגט דאך אויך חצי קב. קריגן זיך די מקצתן מיט די בית דין שלאחריהם מיט אנדערע מקצתן, דארף איך גיין נאכן רוב. די זעלבע זאך איך וויל וויסן לגבי טומאה אין דעם, וויפיל איז די שיעור? דארף איך אויך גיין נאכן רוב. וואס זאגט דער רוב? רובע הקב, ווייל דער בית דין שלאחריהם האט דאך געזאגט רובע הקב, און ס'איז דאך דא א מקצתן וואס זיי זאגן רובע הקב. אבער אז הכרעה שלישית אויב די הכרעה איז פון תלמידים, די בית דין שלאחריהם איז געוועזן שפעטערדיגע תלמידים, איז די הכרעה שלישית דאך נישט מכריע, ווייל פון וואנעט ווייסט דער תלמיד? דער תלמיד ווייסט דאך נאר פון דעם רב. תוספות אויף א אנדערע ארט, דא זאגט עס אויך תוספות, אז נישט די טייטש איז הכרעה שלישית איז תלמידים, נאר הכרעה שלישית איז די טייטש אזוי, דעמאָלט אָ, ווען ס'זאָל נאָר געווען שטיין ביי אונדז אין איין אָרט, אַז דער שיעור איז חצי קב, בין לנזיר, בין לטומאת אוהל, אין דער אַנדערער משנה וואָלט געשטאַנען, רובע הקב, בין לנזיר, בין לטומאה, און דא זע איך אזוי אז אפילו די ערשטע וואס זיי קריגן זיך האלטן זיי אויכעט אז ס'איז דא א סברה מחלק צו זיין צווישן נזיר ביז אימעדים, און כאטש ס'איז דא א סברה דאך זאגן זיי אז ס'איז נישט קיין חילוק, דעמאלט טא פאסט זיך צו זאגן אז די הלכה כמכריע די גמרא איז דארטן פארהאנען אין שבת איז דארטן פארהאנען לגבי אין פסחים אז מען האט דארט געפונען אז ס'גיט תרומה וואס די תרומה איז טמא וויין צו ווי דער דין לגבי צו מען מעג מיט דעם מאכן זילוף ווערט דער אויב איך זאג בין בבית בין בשדה איז דא א סברה צו זאגן אז ס'איז דא א חילוק צווישן בית און שדה אדער ביי מטלניות איז עס אויך פארהאנען דער חילוק אבער דא אויף ביי אונז אז עס ווערט דאך נישט דערמאנט אין אונזער משנה אז ס'זאל זיין א חילוק פון א נזיר ביז אנדערע טומאה, און די זעלבע זאך אין אהלות ווערט דאך עס נישט דערמאנט, זע איך דאך אז ביידע משנות האלטן אז ס'איז נישט דא קיין קיין סברא מחלק צו זיין, דעמאלט פאסט זיך נישט צו זאגן הלכה כמכריע. און מיר ווייסן דאך אליבא דאמת אז מיר פסק'ענען ביי א נזיר איז דער שיעור אז עס זאל זיך מגלח זיין חצי קב, און אזוי איז דער שיעור רובע הקב. אמר רבי יעקב בר אידי, האט רבי יעקב בר אידי געזאגט, ווייסטו פארוואס די הלכה איז נאכן אזוי ווי די בית דין של אחריהם? מפי שמועה אמרה, פון די הלכה האט מען, מ'האט נאכגעזאגט א הלכה מפי חגי זכריה ומלאכי, פון חגי זכריה ומלאכי וואס זיי זענען געווען נאך פון די שיירי כנסת הגדולה פון נאך די נביאים געווען, א הלכה וואס מ'האט נאכגעזאגט פון זיי, מ'איז מקובל פון זיי, דארף איך זיך פארלאזן. אין די משנה ווערט אויסגערעכנט די אלע זאכן וואס דער נזיר טוט זיך אפשערן. הייבט זיך אן די משנה מיט דיע ווערטער על אלו טומאות הנזיר מגלח, און די משנה רעכנט אויס דיע זאכן, נאכער פירט אויס די משנה על אלו הנזיר מגלח, און מיט דעם ווי עס שטייט על אלו איז דאס ווי א מיעוט, על אלו, נאר אויף דיע זאכן איז דער דין נזיר מגלח, אבער אויף אנדערע זאכן נישט. פרעגט די גמרא. על אלו דרישא, דאס וואס שטייט ביי דער רישא על אלו, וואס גייט עס מיר ממעט למעוטי גייט מען ממעט זיין עצם כשעורה, אויב א שטיקל ביין פון א מת וואס איז אזוי גרויס ווי א גערשטן, דעל מגעו ועל משאו, אויב דער נזיר האט עס אנגערירט אדער האט עס געטראגן, אין, דעמאלט איז ער מגלח, ועל אהלו, און אויב ער איז אויף דעם מאהיל לא איז זיך נישט מגלח, פרעגט אויף דעם תוספות, שטייט דאך דאס בפירוש אין דער משנה, ועל עצם כשעורה על מגעו ועל משאו, זאגט תוספות, אזוי איז דער סדר פון תנא,

אויב שטיינער און איך ווייס אין גאס פון א גדר האט ארויסגעשטעקט שטיינער און איך ווייס אונטער איינעם פון די שטיינער אין דער ערד איז דא א טומאה און ממילא אז אויב איך גיי אונטער דעם שטיין ווער איך דאך טמא באוהל איז אויב ר'איז דארט געגאנגען און ער ווייסט נישט אונטער וועלכן שטיין, זאגן מיר, איז דער נזיר זיך נישט מגלח, און דא דארף מען אויך צוקומען, ווייטער דף נ"ד עמוד א' זאגט די משנה, אבל הסככות איז אין הנזיר מגלח, וואס דארף איך עס ממעט זיין, שטייט דאך א בפירוש'ע משנה, נאר די טייטש איז תנא והדר מפרש. וואס איר פרעגט, ס'איז נישט קיין הכרעה שלישית, ווייל איך דארף נישט בכלל מכריע זיין, ווייל אונזער גמרא קריגט אויף די גע- משנה פון אהלות, וואס זשע פרעגט די גמרא אין הכרעה שלישית הכרעה, ס'איז דאך אבער נישט אזוי, די זקנים הראשונים האבן דאך געזאגט אז ס'איז א מחלוקת פון אונזער משנה וואס ס'שטייט נזיר מגלח על חצי הקב, און זיי האבן געלערנט לאו דווקא לגבי נזיר לגבי תרומה וקדשים אויכעט, און זיי האבן געלערנט אז דאס וואס שטייט אין אהלות רובע הקב איז לאו דווקא לתרומה לקדשים, נאר די זעלבע דין איז אויכעט פארהאנען לגבי דעם דין נזיר מגלח, איז דאך ממילא דאך איז שוין נישט אויב אזוי קיין הכרעה. אין דער משנה האמער געלערנט וחצי קב עצמות, אויב ס'איז געווען א האלבע קב עצמות פון א מת אין א אוהל, און דער נזיר איז דארט אריין געגאנגען, איז ער זיך מגלח, פרעגט די גמרא, חצי קב עצמות אין, נאר אויף א חצי קב איז זיך דער נזיר מגלח, רובע עצמות ווייזט אויס לא, אויף א רובע עצמות איז שערט ער זיך נישט אפ, איז ער נישט סותר די נזירות, היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך דא? אילימא אז דו ווילסט זאגן דאית בהון עצמות כשעורה אז צווישן די ביינער איז געווען אין דעם רובע איז געווען ביינער וואס אזוי גרויס ווי א גערשטן תיפוק ליה איז דאך אויך דא דער דין אז דער נזיר זאל זיך אפשערן משום עצם כשעורה ווייל דער דין איז דאך אז עצם כשעורה איז מטמא במגע במשא אלא ענטפערט די גמרא דאס וואס איך גיי זאגן חצי קב עצמות אין רובע עצמות לא, אז עס איז אינגאנצן נישט דא קיין טומאה, א טומאת מגע ומשא איז אויך נישט דא ביי רובע הקב עצמות, מיינט מען דאקמח אקמוחי אז זיי זענען געוועזן ווי קמח זייער צעמאלן. און דעמאלט איז אויב ס'דא א חצי קב צעמאלענע שטיינער ביינער איז ער מטמא אבער א רובע קב ניט ווייל עצם כשעורה איז דאך דא נישט דא ווייל עצם ווייל ס'איז דאך קלענער נאך פאר דעם איז דעמאלט נישט דא נישט קיין טומאת מגע ומשא איז אויכעט נישט דא נאר תוספות שטעלט זיך דא וואס הייבט זיך דאך גלייך נישט אן די קשיא. דאס וואס שטייט אין דער משנה חצי קב עצמות שטייט דאך בפירוש אין דער משנה לגבי וועלכע זאך רעדט מען זיך? נאר לגבי טומאת אוהל, איז זאג איך טאקע חצי קב עצמות אין איז מטמא באוהל דעם נזיר זאל זיך מגלח זיין, און רובע עצמות זיך נישט מגלח, נאר תוספות פארענטפערט עס מיט א ווייטערדיגע גמרא וואס מיר גייען לערנען. אין דער משנה האבן מיר געלערנט נאך א זאך וואס דער נזיר טוט זיך אפשערן, ער איז סותר די נזירות, על אבר מן המת, אויב ס'איז געווען אין א אוהל א אבר פון א מת, אדער ועל אבר מן החי, א אבר וואס מ'האט אראפגענומען פון א לעבעדיגן מענטש, איז דאך שיש עליהן בשר כראוי, אויף זיי איז דא פלייש אזוי פיל וואס ס'איז ראוי צו ער זאל זיין, ביי א ביי א לעבעדיגן מענטש איז דאס ראוי אז ס'זאל זיך פארהיילן, ס'זאל צוקומען נאך פלייש, אויב ביי ביי א פינגער ס'איז אינגאנצן פון אים געווארן אראפגענומען די פלייש, קען נישט אויפוואקסן אויף אים קיין פלייש, נאר אויב ס'איז דא אויף אים אביסל קען זיך שוין דאס ווי מ'זאגט אנטוויקלען זיך היילן, איז דער שיעור איז פחות מכזית, ווייל אויב ס'זאל זיין א שיעור כזית, דעמאלט דארף מען דאך נישט צוקומען אלס דעם אבר, איז דאך דער דין כזית בשר מן המת און מטמא באוהל, נאר די כראוי דאס איז ווינציגער ווי א זית. קומט אויס אזוי, אויב איך האב א אבר, נישט קיין שדרה וגולגולת, שדרה וגולגולת האט מען דאך גערעדט אפילו עס איז גארנישט נישטא אויף זיי קיין פלייש, איז אויך מטמא באוהל. נאר אזוי א אנדער אבר איז אויב ס'איז דא אויף זיי א שטיקל פלייש וואס רופט זיך אן כראוי איז עס מטמא באוהל. פרעגט די גמרא, אין עליהם בשר כראוי מאי? איך האב א אבר. און אויף דעם אבר איז נישט דא קיין בשר כראוי, עס איז גארנישט נישט דא קיין פלייש, מאי, ווי דער דין? וואס איז די שאלה? שטייט דאך בפירוש אין דער משנה אז ווען איז מטמא באוהל ווען? בשר כראוי, באט די שאלה איז אזוי, זיכער באוהל איז עס נישט מטמא, ווייל אזוי שטייט דאך אין דער משנה. נאר מען מיינט צו עס איז מטמא במגע און במעשה, איי וועט איר דאך פרעגן זאל עס מטמא זיין אלץ עצם כשעורה, דאס רעדט זיך אז אן אבר וואס דער אבר איז קלענער ווי א שעורה, איז די שאלה אזוי, מיר האבן א צובראכענעם ביין פון א מת, דעמאלט וויפיל איז דער שיעור עס זאל מטמא זיין במגע און במעשה? כשעורה, דאס איז דאך די הלכה עצם כשעורה איז מטמא במגע ומשא, ווי וועט זיין אז ס'איז א גאנצער אבר און דער גאנצער אבר איז ווינציגער ווי א שעורה, צי איז דאס מטמא במגע במשא? באוהל איז דאך זיכער נישט מטמא, ווייל אין די משנה שטייט דאך ווען איז עס מטמא באוהל אז ס'איז דא בשר אויכעט. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, אין הנזיר מגלח עליהם, רבי יוחנן זאגט, אויב ס'איז א אבר אן פלייש און ס'נישט אזוי גרויס ווי א עצם, ס'איז ווינציגער ווי א שעורה, טוט ער זיך ניט אפשערן. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, הנזיר מגלח עליהם, טאקע באוהל איז עס נישט מטמא, איז זיך נישט מגלח, אבער במגע ומשא יא. איז די גמרא מפרש, רבי יוחנן אמר רבי יוחנן לערנט, אין הנזיר מגלח עליהם, אויב א אבר אן פלייש וואס דער אבר איז קלענער ווי א גערשטן, מען האט אים אנגערירט, שערט זיך נישט אפ דער נזיר, איז נישט סותר די נזירות. דהא קתני ברישא שטייט דאך פריער, על אבר מן המת, ועל אבר מן החי שיש. עליהן בשר כראוי אין, אזוי גורס דער ב"ח, נאר ווען ס'איז דא בשר דעמאלט איז דא די דין הנזיר מגלח, אבל אין עליהן אויב ס'איז נישט דא אויף דעם קיין בשר, לא, ווייל ס'איז דאך ווינציגער ווי א שעורה איז דאך נישט מגלח. רבי שמעון בן לקיש אומר מגלח, רבי שמעון בן לקיש זאגט אז אויב ס'איז א גאנצער אבר איז כאטש ס'איז נישט אזוי גרויס ווי א שעורה איז אויך די דין אז דער נזיר איז זיך מגלח, כאטש ס'איז ביידע זאך אי ס'האט נישט קיין בשר און אי ס'איז נישט אזוי גרויס ווי א שעורה, און מ'ווייסט דאך אז באוהל איז דאך עס זיכער נישט מטמא, דאך במגע ומשא טוט ער זיך אפשערן.

זעסט אויב ס'איז ווינציגער ווי א שעורה אפילו עס איז א גאנצע אבר איז אין הנזיר מגלח און ווען איך זעה די משנה טוט דאס נישט לערנען איז דאך א סימן אז אפילו ס'איז ווינציגער ווי א שעורה נאר ווייל עס איז א גאנצע אבר איז דער נזיר מגלח. ורבי יוחנן אמר לך, רבי יוחנן זאגט דיר, פון דעם וואס ער לערנט עס נישט אין די סיפא נישט קיין ראיה, ווייל כל היכא דמשמע מכללא, דארט נאר וואו איך קען עס אפלערנען פון די רישא, לא קתני בסיפא לערנט ער נישט אין די סיפא, גיב א קוק וואס לערנט ער אין די סיפא, סככות. סככות ווערט דאך נישט דערמאנט אין די רישא צי דארט בית הפרס צי ארץ העמים צי גולל דופק דאס דארף מען דארט לערנען אבער דאס אויף א אבר וואס דער אבר איז ווינציגער ווי א שעורה און ער האט נישט אויף זיך קיין בשר דאס ווייס איך שוין פון די רישא ווייל אין די רישא שטייט ווען איז דא טומאת אבר דווקא ווען אויף דעם אבר איז דא בשר. האט ריש לקיש געפרעגט רבי יוחנן, וואס זאגסטו אז איין זאך וואס איך קען עס אפלערנען פון א דיוק אין די רישא טו איך דאס נישט לערנען אין די סיפא? גיב א קוק והא חצי קב עצמות, אין די רישא פון די משנה שטייט אז חצי קב עצמות איז מטמא באוהל און איז נזיר מגלח. דמשמע ווייזט אויס פון דער רישא חצי קב עצמות אין, ווען איז נזיר מגלח דווקא ס'איז דא א חצי קב, רובע עצמות לא, ווייס איך דאך שוין פון דעם דיוק אז אויב ס'איז דא אין דעם אוהל א רובע עצמות טוט ער זיך ניט אפשערן. וקתני בסיפא רובע עצמות אין די סיפא ווערט דערמאנט צווישן די זאכן אין הנזיר מגלח ווערט דארט דערמאנט ורובע עצמות ס'ווערט דארט דערמאנט אויך רביעית דם זעסטו דאך אז אפילו די זאך קען איך וויסן פון א דיוק דאך טוט עס שטיין אין די סיפא. האט דאך אין אמת'ן אויב ס'זאל זיין אזוי ווי דו זאגסט אז א אבר וואס ס'איז נישט דא קיין בשר איז דער נזיר זיך נישט מגלח האט עס געדארפט אויכעט שטיין אין סיפא. האט רבי יוחנן גענטפערט, התם דארטן אי לאו רובע עצמות, ס'וואלט ניט געווען שטיין דערמאנט רובע עצמות, הוה אמינא וואלט איך געוואלט מיינען אפילו על מגעו ועל משאו לא, כ'וואלט געוואלט מיינען ער איז זיך נישט מגלח אפילו אויף מגע ומשא.

אויב ס'איז געווען אין דעם אוהל, שטייט אין דער רישא פון דער משנה חצי לוג דם, איז דער נזיר מגלח און עס פאלט אוועק די ערשטע נזירות. דשמעת מינה איז דאך א ראיה פון דעם לשון פון דער משנה חצי לוג דם, און אויב ס'איז געווען אין דעם אוהל א חצי לוג דם איז ער זיך מגלח, רביעית דם לא איז זיך נישט מגלח. וקתני בסיפא, און ווייטער ווען די משנה רעכנט אויס די זאכן וואס אין הנזיר מגלח לערנט ער אין די סיפא רביעית דם, שטעלט זיך אויך די שאלה פארוואס דארף ער לערנען אין די סיפא רביעית דם לויט דיר נאך, דו זאגסט דאך אז איין זאך וואס די זאך ווייס איך פון דיוק פון די רישא דארף מען נישט לערנען אין סיפא פארוואס לערנט ער דאס אין דער סיפא? ענטפערט די גמרא, התם דארטן, לאפוקי מדרבי עקיבא, מיר דארפן לערנען די אנדערע גירסא, דער גר"א ברענגט עס אראפ און תוספות איז אזוי גורס, לאפוקי מדרבי עקיבא, זאגן אנדערש פון רב עקיבא'ן, וואס דאמר וואס רב עקיבא זאגט אז רביעית דם. אז א רביעית איז אויכעט נזיר מגלח, דעריבער געט אים אויף דאס א באטאן און נאכאמאל דאס דערמאנען, זאלסט וויסן זיין, אויב דו וועסט טרעפן ערגעץ ווער עס זאגט אז מ'איז נזיר מגלח על רביעית, זאלסטו וויסן אז דאס איז א יחיד, נאר רב עקיבא האלט אזוי, אבער אנדערע האלטן נישט אזוי, ווייל דאס שטייט ביי אונז אין גמרא, די די רביעית דם הבאה משני מתים מטמא באוהל, דאס האט דאך ביי אונז נישט קיין שום שייכות, דער עיקר איז דאך אונז דא נוגע נישט דער מטמא באוהל, אונז איז נוגע צי נזיר מגלח צי נישט. פרעגט די גמרא, האי אבר מן המת היכי דמי, מיר האבן דא פריער געהאט א מחלוקת פון ר' יוחנן מיט ריש לקיש'ן, אז אויב ס'איז אבר מן המת, רבי יוחנן זאגט ס'איז נישט מטמא במגע ומשא, און ריש לקיש זאגט ס'איז יא מטמא, ביי וועלכן אבר רעדט מען דא? אי דאית ביה עצם כשעורה, אויב ס'איז דא א ביין וואס איז גרויס ווי א גערשטן, מאי טעמא דרבי יוחנן, מיר ווייסן דאך הלכה למשה מסיני אז עצם כשעורה איז מטמא במגע ובמשא, אי דלית ביה עצם כשעורה אז ס'איז נישט קיין עצם כשעורה, מאי טעמא דריש לקיש פארוואס זאל ריש לקיש זאגן אז ס'איז מטמא במגע ובמשא, מיר ווייסן דאך דער שיעור עצם זאל מטמא זיין במגע ובמשא כאטש ווי א שעורה. זאגט די גמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש וועט דיר זאגן, לעולם דלית ביה עצם כשעורה, די מחלוקת איז ווען די ביין איז נישט אזוי א גרויס ווי א שעורה, איי פארוואס זאל עס מטמא זיין במגע ובמשא די שיעור פון א עצם איז כשעורה, ואפילו הכי רחמנא רביה, מיר האבן א ריבוי אין די תורה. ווי מ'דארף טייטשן, ס'איז נישט בפירוש אין די תורה, ס'איז נאר אסמכתא בעלמא, ווייל בפירוש ליגט עס נישט, נאר ס'איז דא ווי מ'זאגט, די חכמים האבן געזאגט, אוואלע דאס איז דאך א גאנצער אבר, אפילו דער אבר איז קלענער ווי א שעורה, נאר ווייל ער איז א גאנצער אבר, איז ער מטמא במגע ובמשא. דתניא וואס מיר האבן געלערנט שטייט אין פרשת חוקת, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת על פני השדה, זה דאס מיינט מען א מאהיל, ער איז מאהיל על פני המת, ער האט נישט שטייט נישט דערמאנט אשר יגע במת, נאר ס'ווערט דערמאנט על פני השדה, מיינט מען ער איז מאהיל, וואס איז די טייטש פון דעם מאהיל? ער רירט נישט אן דעם מת, נאר ער איז נאר וואס עס איז דא א זאך וואס די זאך טוט ביידע מאהיל זיין. בחלל. זה, דאס מיינט מען אבר מן החי, א אבר וואס מען האט נישט פאסיג אפגעשניטן פון א לעבעדיגן מענטש, ויש לו להעלות ארוכה, און אויף דעם אבר איז דא אביסל פלייש אזויפיל וואס אויב די אבר זאל זיין אויף דעם מענטש וואלט עס געווארן אויסגעהיילט, ווי ליגט עס אין פסוק? דער ענין אז ס'איז אבר ליגט אין דעם ווארט בחלל, ווייל בחלל מיינט מען ס'איז געווארן אפגעשניטן, אבער ווי ליגט אין דעם פסוק ויש לו להעלות ארוכה? נאר דאס איז אסמכתא בעלמא, ס'איז נאר הלכה למשה מסיני, און איך בין סומך אויפן פסוק. יעצט חרב הרי זה כחלל. פון חרב גיי איך אפלערנען אן א דין אז די שווערד האט דעם זעלבן דין ווי דער מת אליין, אזוי איז דאך דער כלל ביי טומאה אז דער מת אליין איז אבי אבות הטומאה, דער מענטש וואס רירט אין אים אן ער ווערט א אב הטומאה און ער איז טמא זיבן טעג, און דער צווייטער מענטש וואס רירט אן אין דעם ערשטן מענטש איז נאר איז א ראשון לטומאה, וואס איז די חילוק פון א אב לטומאה ביז א ראשון לטומאה? א אב איז מטמא אדם וכלים, און א ראשון איז נאר מטמא אוכלין ומשקין אדם וכלים נישט. איז ווען א מענטש רירט אן אין דעם מת, וואס פאר א דין האט ער? אב הטומאה. זאגן מיר אז דיע חרב האט דעם זעלבן דין אז ס'איז אויך טמא ווי די חלל אליין. לו יצויר, דער מענטש רירט אן אין א מת, איז ער טמא זיבן טעג. און אויב דער מענטש זאל אריינגיין אין א אוהל און אן אדם טהור וועט זיין מיט אים צוזאמען אין אוהל, וועט ער נישט מטמא זיין, ווער איז מטמא באוהל? נאר א מת, אבער דער דער אב הטומאה איז נישט מטמא באוהל, ווי איז אבער דיע חרב? דיע חרב וואס איז געווען אין אוהל המת, דאס האט דעם דין ווי דער חלל אליין, און ס'איז מטמא באוהל, און ווייטער דא א תוספות. וואס איז שלח רבינו חיים צו רבינו תם, איזה בית תבנו לי, רבי חיים כהן פרעגט פון רבינו תם, קומט אויס אז דער נאגל איז געווען אין א אוהל המת, איז שוין דער נאגל מטמא באוהל, ווי קענען מיר אין יעדע, און בכלל דארף מען דאך וויסן אזוי, אז דאס וואס שטייט אין גמרא ס'לשון חרב הרי זה כחלל, מיינט מען נישט דיע חרב מיט וואס מ'האט אים דערהרג'עט, נאר יעדער כלי מתכות, דאס איז לויט יעדן איינעם, און דער רא"ש ברענגט דא אראפ נאך א שיטה, אז לאו דווקא כלי מתכות וואס רירט אן אין מת זענען מטמא באוהל, נאר אפילו כלי שטף, אפילו אנדערע כלים נישט קיין כלי מתכות האט אויך דעם זעלבן דין ווי א חלל, קומט אויס אז עפעס איז געוועזן אין צוזאמען מיט דעם מת אין איין רום, א כלי, באקומט דאס דעם חומר אז עס וועט זיין נאכאמאל מיט טויזענטער זאכן צוזאמען, ריינע, וועט עס מטמא זיין באוהל. או במת זה, דאס מיינט מען אבר הנחלל מן המת. אבר וואס איז אפגעריסן פון מת, או בעצם זה רובע עצמות, מען מוז דאך זאגן ס'איז אסמכתא, ווייל ווי שטייט בעצם, ווי ליגט דא דערמאנט דאס ווארט רובע עצמות? או בקבר זה דאס מיינט מען קבר סתום, וואס איז די טייטש קבר סתום? וויל מען פריער מקדים זיין, ביי טומאה איז דא א דין אדער די טומאה טוט זיך צושפרייטן און זי גייט נישט ארויף, און אמאל איז דא א דין אז די טומאה טוט זיך נישט צושפרייטן, זי גייט נאר ארויף, למשל אז מ'האט קובר געווען טומאה רצוצה, טומאה רצוצה די טייטש די טומאה איז פארדעקט, מ'האט קובר געווען די מת, נישט אין קיין ארון, אזוי אין די ערד האט מען געלייגט אויף די מת, ס'איז נישט דא קיין חלל העכער פון די מת, ס'איז נישט דא קיין טפח, קיין פרייע ספעיס, דעמאלט איז די דין אז טומאה צעשפרייט זיך נישט, נאר טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, די טומאה גייט ארויף און די טומאה גייט אראפ, ווי וועט זיין. אז אויב ס'איז דא א חלל העכער פון די מת, א פרייע ארט וואס איז ברייט און די הויעך איז א טפח, דעמאלט זאגן מיר די טומאה גייט נישט ארויף, נאר די טומאה טוט זיך פונאנדערשפרייטן, ווען איז דאס אבער גערעדט געווארן? דאס איז גערעדט געווארן למשל אין א רום, אין א רום איז דא א טומאה, און אונז זאגן מיר אלעס אין רום ווערט טמא, די טומאה פארשפרייט זיך, ס'וועט כאפן א חילוק און אז איינער וועט זיין אויבן אויפן דאך, ממש קעגן דעם ארט ווי די מת ליגט אונטן, ווערט ער נישט טמא, ווייל די טומאה איז נישט בוקעת ועולה, נאר די טומאה טוט זיך צושפרייטן. ווען איז דאס גערעדט געווארן? דאס איז נאר גערעדט געווארן אז ס'וועט זיין אפן א פענסטער, דאס הייסט אז די טומאה האט א ארט וואו עס זאל זיך מתפשט זיין, ווי וועט זיין אז די מת געפינט זיך אין א ארון, וואס דער ארון איז פארמאכט, פון די הייך איז אויבן פארמאכט און אין די זייטן איז ער אויך פארמאכט, דעמאלט איז דער דין אפילו ס'איז דא א פרייע ספעיס פון דעם מת מיט דעם צודעק, דארטן איז דא ביידע זאכן, אי די טומאה בוקעת ועולה, און נישט בלויז דאס, אז איינער וועט מאהיל זיין אויף דעם ארון, דער ארון איז גרויס, שלא כנגד המת, ווערט ער אויך טמא, ווייל דאס ווערט אנגערופן קבר סתום, דאס הייסט אז די קבר וואס איז פארמאכט, איז דאמר מר, טומאה בוקעת ועולה, טומאה בוקעת ויורדת, איז דאס וואס די גמרא ברענגט דא אראפ, בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, דאס איז מיר דא נישט נוגע אין אונזער הלכה, ווייל מיר רעדן דאך פון קבר סתום, און קבר סתום איז דאך נישט בלויז בוקעת, נאר זי טוט זיך צושפרייטן, נאר תוספות זאגט איך טוה עס אראפברענגען דרך אגב, איז דער פסוק וואס מיר האבן דא דערמאנט רעדט זיך פון די אלע זאכן וואס זענען מטמא באוהל, ווי ס'איז דארט אויסגערעכנט. אז ס'איז מטמא באוהל אבר מן החי יש בו בשר כראוי, די חרב איז מטמא באוהל אבר מן המת, רובע עצמות, דאס אלעס איז מטמא באוהל. ואילו גבי נגיעה, אמר רב יהודה, לגבי דעם דין פון אנרירן האט רב יהודה געזאגט, תניא מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק, הנוגע דער וואס רירט אן בעצם או אדער בחלל, בעצם זה עצם כשעורה, א עצם כשעורה איז מטמא ווען מען רירט עס אן, כאטש באוהל איז עס נישט מטמא. או בחלל, זה דאס איז אבר הנחלל מן החי, א אבר וואס איז געווארן אפגעשניטן פון א לעבעדיגן מענטש, ואין בו להעלות ארוכה. או במת, זה אבר הנחלל מן המת. או בקבר, ס'ווערט דערמאנט דארט אין פסוק בנגיעה א קבר, אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט, זה קבר שלפני הדיבור. א קבר וואס דאס איז געוועזן פאר מתן תורה, אין פשטות וואלט מען געלערנט פשט אז מען מיינט פאר מתן תורה האט דאך די אידן נישט געהאט געהאט דעם דין ווי עובדי כוכבים איז זייער קבר האט נישט מטמא געווען, אבער מען קען אזוי אויך נישט לערנען פשט, ווייל א כאטש רבי שמעון וואס דער רבי שמעון איז מיקל און ער זאגט אז אדם כי ימות באוהל, אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים קרויים אדם, און ר' שמעון לערנט אז א גוי איז נישט מטמא באוהל, אבער ביי מגע איז ער יא מטמא, און דער פסוק רעדט זיך דא ביי וועלכע זאך? ביי נגיעה, אזוי זאגט מען דאך, און ביי נגיעה איז א גוי אויך מטמא. נאר דער פשט איז קבר שלפני הדיבור מען האט געגעבן די תורה האט מען געזאגט די די דיני טומאה איז אלע מתים פון דעמאלט און ווייטער די אלע מענטשן זענען די אלע מתים זענען מטמא אבער די וועלכע זענען געשטארבן פריער זענען נישט מטמא פרעגט שוין אויף דעם אויך אין תוספות וואס די גמרא דערמאנט אז רבי בנאה האט מציין געווען די מערת המכפלה איז לכאורה לויט רבי שמעון איז דאך אויך שווער, ס'איז דאך נישט מטמא באוהל, און תוספות וויל זאגן אז אדם הראשון, ער הייסט דאך אדם, אתם קרויים אדם, און ביי אברהם שטייט אויכעט האדם הגדול בענקים, ביז דאס איז א ברייתא, יעצט לאמיר זען, האי אבר מן המת היכי דמי. דאס וואס איז דא געשטאנען אז אבר מן המת איז מטמא במגע, וואס פאר א אבר איז דאס? אי דאית ביה עצם כשעורה, אויב אין דעם אבר איז דא אזוי גרויס ווי א שעורה, היינו הנוגע בעצם, שטייט דאך בפירוש, בעצם איז דאך זה עצם כשעורה, וואזשע דארף איך גיין מרבה זיין דורך א אבר, אויב איז דאס איז גרויס ווי שעורה, איז די האב איך דאך שוין אויף דעם א לימוד פון דעם פסוק, אלא דארף איך טייטשן דלית ביה עצם כשעורה. אז ס'איז נישט אזוי גרויס ווי א שעורה, און ואפילו הכי רחמנא רבייה איז דא א באזונדערע טומאה כאטש ס'איז נישט גרויס ווי א שעורה, נאר די טומאה איז ווייל ס'איז א גאנצע אבר. ורבי יוחנן אמר לך, און רבי יוחנן בלייבט דאך שווער אויף רבי יוחנן, דא אויך שטייט אין די ברייתא, איך זאג, אז מ'רירט אן עצם כשעורה איז מטמא. און אויך שטייט אין דער ברייתא אז מען רירט אן א עצם, א אבר, א אבר רירט מען אן איז מטמא, וואס פאר א אבר מיינט מען? אויב דער אבר איז גרויס ווי א שעורה ווייס איך דאך שוין פון דעם. לעולם דאית ביה, אין אמת'ן דאס וואס דא שטייט א אבר מיינט מען אז ס'איז יא גרויס ווי שעורה, איי עס האט דאך שוין א טומאה אלס עצם כשעורה און עס איז טאקע איין זאך דא מיינט מען אויך כשעורה ואם אינו ענין למגעו איך דארף נישט אפלערנען די מגע ווייל מגע האב איך דאך שוין אפגעלערנט פון או בעצם מיינט מען עס איז ווי א שעורה תנהו ענין למשא איז איין כלל אין די תורה פארהאנען אז די תורה זאגט מיר צוויי מאל די זעלבע זאך. פון איין מאל ווייס איך עס שוין אז די תורה זאגט מיר נאכאמאל דעם דין, זאג איך אם אינו ענין אויף דער זאך ווייל איך ווייס שוין, תנהו ענין לענין אחר. איז דאך דא דא א שטארקע קשיא, פרעגט תוספות, און תוספות זאגט קצת קשה, קיין תירוץ זאגט נישט תוספות, לויט רבי יוחנן איז דאך שווער עס לשון פון דער ברייתא, ס'שטייט דא או במת זה אבר הנחלל מן המת, ס'איז דאך נישט דא קיין ספעציעלע דין ביי דעם אבר, דער גאנצע דין זאגט דאך רבי יוחנן אז דער גאנצע דין איז מכח דעם ווייל דאס איז גרויס כשעורה, וואס איז די שינוי אין דער ברייתא וואס די ברייתא זאגט או במת זה אבר הנחלל מן המת, ס'האט אויך געדארפן שטיין אזוי. או במת, זה עצם כשעורה לגבי דעם דין פון משא. דער מאירי ברענגט א ראיה פון דער גמרא, דאס וואס רבי יוחנן זאגט, א אבר וואס איז נישט אזוי גרויס כשעורה איז נישט מטמא במגע ובמשא, איז נישט גערעדט געווארן בלויז לגבי דעם דין פון גילוח נזיר, נאר לגבי תרומה וקדשים איז אויך דער זעלבער דין, ער ווערט נישט טמא. אויב כ'זאל נישט אזוי זאגן, ווען איך פרעג א קשיא אויף רבי יוחנן, וואלט רבי יוחנן געדארפן ענטפערן, דאס וואס כ'בין עס מרבה בין איך עס נאר מרבה לתרומה וקדשים. ווען איך זעה רבי יוחנן ענטפערט נישט אזוי, איז פון דעם א ראיה אז רבי יוחנן האלט בכלל איז נישט דא קיין טומאה אויף א אבר וואס איז פחות מכשעורה, כאטש ס'איז א גאנצע אבר איז עס נישט מטמא אפילו לתרומה וקדשים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, ווען א נזיר איז געווארן טמא און ער איז סותר די נזירות, די ערשטע טעג פאלן אוועק, ומזה בשלישי ובשביעי, די משנה איז דף נ עמוד ב', דף ניט נ, נאר דף מ"ט עמוד ב', און מען שפריצט אויף אים אין דריטן טאג וואס ער איז געווארן טמא, זיבעטן, וסותר את הקודמין, ער איז סותר די פריערדיגע. ואינו מתחיל למנות, ער הייבט נישט אן צו ציילן קיין נייע נזירות, אלא עד שיטהר, ביז ער ווערט ריין. אין דער משנה שטייט נאך דריי ווערטער, ומביא את קרבנותיו, אבער די דריי ווערטער ומביא את קרבנותיו, זאגט דארט תוספות, קען מען נישט גורס זיין אין דער משנה, ווייל אויב מען זאל עס גורס זיין אין דער משנה, הייבט זיך נישט אן די שאלה וואס די גמרא פרעגט דא. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, הא דקתני, דאס וואס שטייט אין דער משנה עד שיטהר ביז ער ווערט ריין, בשביעי קאי, דאס גייט ארויף אז ער הייבט אן צו ציילן די נייע נזירות, שטייט אזוי, ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר, ער הייבט אן צו טיילן און ציילן אין זיבעטן טאג, דאס הייסט עד דעביד הערב שמש, ביז ער מאכט הערב שמש הייבט ער שוין אן צו ציילן, ומני, ווער איז דאס רב לעזער היא? רב לעזער זאגט א נזיר טהור, א נזיר טמא, אז אויב ער ווערט ריין אפילו ער האט נאך נישט געברענגט די קרבנות, דער זיבעטער טאג ווערט שוין גערעכנט דער ערשטער טאג פון די נייע מנין. או דילמא אדער, דאס וואס ווערט דערמאנט ס'לשון אין דער משנה, ואינו מתחיל למנות, אלא עד שיטהר, מיינט מען בשמיני קאי אויפן אכטן טאג, ומאי עד שיטהר, וואס מיינט מען עד שיטהר, עד שיביא קרבנותיו, ווייל די גמר טהרה איז דער אכטער, וועט דער אכטער טאג זיין דער ערשטער טאג פון די מנין פון די נזירות. ומני, און ווער איז דאס? רבנן היא, דאס איז די רבנן, וואס די רבנן זאגן אז דער אכטער טאג איז דער ערשטער טאג, ווייל מיר ווייסן דאך ביי דעם ענין פון טהרה, איז לגבי אנדערע זאכן, אז אויב ער האט זיך גע'טובל'ט, הייסט ער שוין ריין, אפילו ער האט נישט געהאט קיין הערב שמש, מען זעט דאך מעשר שני, טאר מען נישט עסן בטומאה, און ס'שטייט.